שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס.

דאס רעדט א' טאבאטשניק, די צווייטע שטים וואס איר וועט הערן איז פון דער דיכטערין רחל קארן, זי וועט פארליינען א צאל פון אירע לידער פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע די שטים פון אידישן פאעט. זייט אזוי גוט, רחל. ערב רעגן. ביימער באדעקט מיט גרויעם שטויב.
ווי וואנדערער וואס רוען אויס פון וועג, האבן מיד געדרעמלט אין דער מיטאגדיקער זון. כמארעס, ווי היעראגליפן, האבן זיך געבונדן אין טונקעלע שורות און געוואלט פארטייטשן דעם ווילן פון הימל, דער הייסער, דורשטיקער ערד.

די בערעזע, ווייכהאַרציק און מילד, האָט געשעפּטשעט שטיל צו דעם דעמב, דו ביסט גרויס, דו ביסט שטאַרק, און ס'קענען אַפילו חדשים פון דורשט נישט שוועכן דיין שטאַם. אָבער זע, אין קרייז פון דיין וואָרצל-געפלעכט, וואָס זויגט אויס די מאַרך פון דער ערד, ווערט פאַרשרפעט, פאַרטריקנט, יעדע פלאַנץ, יעדע בלום, און ס'איז קורץ זייער לעבן, בלויז געמאסטן מיט טעג. נאר דער דעמב האט געהויבן די צווייגן מיט גאווה, ווי ער וואלט זיך געעדותט מיט הימל און זון, וועט וויאנען א גראז צי א בלום, וועט קיינעם נישט ארן אפילו. וואס זענען דען זיי? מיסט! מיסט וואס מאכט פעטער די ערד פאר מיר און מיין גאנצן געשלעכט. די טאפאלע וואס האט מורא פאר אלץ און אנטלויפט מיט די בלעטער פאר דעם מינדסטן ווינט האט געציטערט, געשטאמלט, די בלעטער ווי בעטנדע הענט געהויבן מיט דלאניעס ארויף צו דער שטילער בערעזע. הער שוין אויף! הער שוין אויף! וועסט חלילה דערצערנען דעם דעמב און דער האַר, די קלעטער-פֿלאַנץ, װאָס האָט זיך צוגערוקט װי אַ שלאַנג און געהאָרכט בגנבֿה, איז געקומען צו שלײַכן צו די פֿלאַנצן און גרעזער און געסיקעט מיט סוד. שאַ! מען שמועסט בײַ די גרױסע, אַז ס'װעט שױן קײן רעגן נישט זײַן, עס איז סוף, עס איז סוף און פֿאַרגײן.

נעמט אייך פעסטער צוזאמען, זאלן אונטערשטעלן זייערע פלייצעס די שטארקע פאר די וואס מיט ווייכערע קני ס'טאר קיינער נישט וויאנען פאלן פאר דער צייט. בײמער באַדעקט מיט גראָעם שטױב, װי װאַנדערער, װאָס רוען אױס פֿון װעג, האָבן פֿױל געדרעמלט אין דער מיטאָגדיקער זון, נישט געהױבן קײן בלאַט, נישט גערירט מיט קײן צװײַג, װען ס'האָבן די ערשטע קלײנע כמאַרעס, װי װײַסינקע קעץ, זיך געשפּילט מיט דער זון, װי מיט אַ װײכן געלן בײנװל-קנױל. אַ דעק צו און אַ שפּרינג אַװעק, מיט געהױבענעם עק געקוקט פֿון דער זײַט, װי דער קנױל װעט זיך רוקן צום מױל, און װידער געקומען, שױן צו דרײַ און צו פֿיר מיט אַ מאָל, ביז זענען טיפֿער געװאָרן די שאָטנס אין טאָל. ס'האָט מיט חשד געקוקט די טאָפּאָליע אין הימל, מען טרײַבט שױן הײַנט װידער קאַטאָװעס מיט אונדז. אָבער הײַנט איז דאָס שױן נישט געװען מער קײן שפּאַס. ס'איז פֿאַרבײַגעלאָפֿן דער ערשטער פּאַרנער װינט װי אַ האָס און איבערגעלאָזט נאָך זיך צװישן גראָז אַ סטעזשקע שמאָל װי אַ שרינט. שוואלבן, ווי טונקעלע בליצן האבן צעאקערט די לופט, ס'האט איינגעהאלטן דעם אטעם די ערד, און ס'האבן שוין חיות געטראגן אין בלוט דעם אומרו פון נאענטן שטורעם. ביז זענען געקומען פון הינטערן וואלד כמארעס ווי לייבן מיט אויפגעשטעלטע גריוועס, ווען זיי גייען נאך נאָך דעם ריח פֿון קרבן, מיט אײן זעץ פֿון דער לאַפּע פֿאַרלאָשן די זון, דאַן, מיט די װײַסע שאַרפֿע צײן פֿון בליצן אין טונקלעם קאַרק פֿון הימל, זיך אַרײַנגעביסן אױף לעבן און טױט, שמועסן זיך דורך צװײ הױכע שװערע בערג מיט ברומענדיקן װידערקול פֿון דונערן וואס קאלערן זיך קרעכצנדיג און טעמפ, העי, ברידער, שוין באלד! און אלס ענטפער, א בליץ און א קנאל און א טראסק, און ס'ליגט שוין אויף צווייען צעשפאלטן, דער העכסטער, דער שטאלצטער, דער דעמב,

פאר קומענדן געוויין. מיט א טונקלעם עירוב שליסט דעם הימל אפ לאנגע שנור פון ווילדגענז קעגן זונפארגאנג. גראער ווערט דער וועג, מידער ווערט מיין בליק, שטילער און פארטראכטער אין דער פרעמד מיין גאנג. גאָט, מײַן גאָט, װאָס האָסט זיך אָנפֿאַרטרױט מײַן װאָרט װי די זריעה פֿײַכטער חשװנדיקער ערד. ס'האָט איר האַרץ געעפֿנט אונדז די זעלבע שעה, און ס'איז אונדז דער זעלבער שװערער װעג באַשערט. ס'איז שױן ערבֿ-נאַכט.

זינט דו ביסט מער נישטא בין איך געווארן המשך פון אלע דיינע נאך נישט אויסגעלעבטע טעג, און דו ביסט אזוי שטיל אין מיר אריין געפלאסן גלייך כ'וואלט געווען פון לאנג פאר טרוים דיינעם דער ברעג. און כ'בין איצט קלוגער און באַשיידענער מיין מאַמע גלייך כ'וואָלט דעם גאַנצן האַרבסט אין זיך אַריינגענומען און דורך דעם בלעטערפאַל פון מיינע מידע טעג זיך איינגעהאָרכט אין לייד וואָס דאַרף צו מיר נאָך קומען איך ווייס שוין אז פון אלע רייזעס צו דעם גליק דארף מען זיך אומקערן צוריק צו ערשטער קינדער טרער, ווי צו אן אייגענער שוועל דארט ערגעץ צווישן חורבות, וואס ווארט נאך אלץ געטריי ווען ס'ווארט שוין קיינער מער. און כ'ווייס שוין אז צוליב דער קארגשאפט פונעם הארץ, ווען עימעץ ווארט אומזיסט אויף בליק, אויף ווארט, אויף קלאנג, בלייבט מען שטיין ביי דעם ראנד פון דער אייגענער נאכט, ווי אינמיטן פון זומער א ליידיגע זאנג. איך ווייס שוין אז מיין ווארט איז בלויז א שטילע שפור, די שפור נאך טעות'ן וואס אדערן זיך איין אין רויערד פונעם זיין, און ס'איז מיין ווארט א זיווג, דער זיווג וואס פארבינדט מיך מיט דער מינדסטער שיין. כ'ווייס שוין אסאך אסאך, גלייך דורך די פאלדן ערד, וואלסט אנגערירט מיין קאפ מיט דיינע שטילע הענט, נאר שטייט נאך אלץ מיין וויסן ארעם און פארשעמט פאר אט דער פשטות וואס דו האסט דורך זיך אליין דערקענט. עס איז נאר דיר געווען באשערט די חכמה פונעם הארץ דערפירן אזוי גאנץ צום ראנד פון אייגענע ליפן אז ווערן זאל דאס ווארט ווי היים ווי טעגליך ברויט פאר יעדן וועם עס האט די ליבע אויסגעמיטן. נאר דיר איז עס געווען באוויליגט מאמע מיינע זיך אנפארטרויען אזוי גאנץ

פון קראנקער שוואלב ביז א פארשעמטער אויפגעשטעלטער האנט. פון אלע רייזעס צו דעם גליק קער איך זיך אום צוריק צום סאמע טיפסטן לעצטן אורזין פונעם לייד, און צו דער גרויסער תמימות פון דיין ליבשאפט וואס איז שטארקער פון טויט און אייגענער איינזאמקייט. אויף מיינע שיך, אויף מיינע שיך פון באשקיריען דאס ליים פון קאראקום מדבר דער גלי-הייסער זאמד די בלאטע פון רוסישע דערפער און שטעט, און דער העל-גרויער שטויב פון אוזבעקישן לאנד, דאס פארטריקנטע בלוט פון די פוילישע וועגן, דער שטויב און דאס אש פון פארברענטן געביין. און ס'פֿאַרשטעלט זיך זײַן פּנים דער מלאך, װאָס פֿירט מיך פֿון גרענעץ צו גרענעץ, צום ברעג פֿון געװײן. און כ'װײס נאָך נישט אַלץ, װוּ כ'װעל נעכטיקן הײַנט, און װוּ ס'װעט זײַן מאָרגן מײַן הײם, וואו וועל איך באקלעבן אויף ווייטערן וואנדער מיינע שיך מיט בלוט, מיט זאמד און מיט ליים? כ'האב געזען דא נישט לאנג די שטוב פון מיין מאמען, די ביימער אין סאד מיט די ווארצלען ארויף, און ס'האט זיי צעזעגט א רוסישער זעלנער אויף האלץ אין דעם שטילן פאריתומטן הויף. כ'האב געזעהן אויך די קאץ מיט פארווילדערטע אויגן וואס זוכט דארט נאך אלץ פון מיין מאמען די טריט זענען מיר דאן געשטאנען איינע קעגן דער צווייטער ביז האט זי דער זעלנער פאריאגט מיט א רוט. כ'האב געזעהן זי נאך לאנג אויפן שפיץ פונעם דאך, ס'האט ווייטע דערמאנונג געגליט אין איר בליק.

ס'איז מער קיינער נישטא דאס געלייט מיר צו געבן, ס'וועט קיינער נישט זאגן, מיין קינד, קום אריין, כ'בין דאך פרעמד אומעטום, און מיין איינציגע היים איז מיין מאמע'ס לעצטעס געוויין. איצט וועל איך ליינען א ליד איוב, ס'איז נאך נישט אריין אין קיין פון מיינע ביכער, עס איז געווען געדרוקט אין קעמפער אין טויזנט נײַן הונדערט נײַן און פֿערציק. די טעמע האט מיך אויף אזויפיל אינטערעסירט אז איך זאל קענען עפעס נייס צוגעבן, האב איך גענומען איוב'ן דארט וואו דער תנך האט אים איבערגעלאזט, אזוי צו זאגן ביי זיין העפי ענד, וואס איך טראכט אז ס'איז עפעס ווי א צוגעטראכטע זאך, און איך האב געוואלט באווייזן זיין שווערן טרויער און זיין אומגליק, דארט וואו ס'האט זיך אנגעהויבן זיין אויפגעריכט ווערן צוריק דורך גאט. איוב, ווי ס'וואלט דער הימל פלוצים זיך צעעפנט מיט א וואלקנברוך פון קללות און פון קרעץ, וואס האבן אלע ברכות אפגעשווענקט פון מיר, כ'זאל מוזן אין מיין גאנצן נאקעט שטיין פאר דיר. מיין קיניגרייך געווארן איז דער עלנד. איך האב געזען מיט עקל אפווענדן די אויגן פון מיינע שכנים, מיינע פריינט, מיין ווייב, ביים אנבליק פון מיין עיפוש'דיגן יאטערדיגן לייב. מיט בשורות רעות האסטו מיך געשטייניגט גאט, מיט בשורות פון מיין אונטערגאנג און בראך, ביז כ'בין געבליבן ליגן אונטער זיי מיט פנים איינגעגראבענעם אין שטויב און בלויז געשטאמלט, וויפיל? וויפיל נאך?

בעת עס האט געשלאגן מיך דיין שווערער ארעם, בין איך נאך אין מיין לעסטערונג געווען דיין טרייער קנעכט. דו האסט זיך נאך געשפיגלט אין מיין יעדער טרער, און אין מיין טענה ביטערסטער ביסטו געווען גערעכט. איצט גיסטו מיט אַן איבערפֿולער מאָס מיר אַלץ צוריק. דו האָסט פֿאַרדאָפּלט נאָך די צאָל פֿון שאָף און רינדער. דו גיסט מיר זיבן זין און טעכטער דרײַ אויפֿס נײַ, כ'זאָל קענען אויסשעפּן פֿון פֿאָטערשאַפֿט דאָס גליק. ווי קען איך פרייען זיך, איך וואס בין רייפער איצט מיט דריי און זיבן גסיסות, און כ'האב אין בלוט מיינעם באגראבן טויטן צען, צען מיתות. איך האב שוין אלץ באוויינט וואס איז נאר ווערט א טרער, איצט קען איך שוין נישט וויינען. און נישט לאכן מער, און כ'טראג מיין נאמען ווי א זאק מיט אש, צו שיטן אים אויף אלע שבעהס פון דער וועלט, און איך אליין, איך בין געווארן א געצעלט, מיט שטענדיג אפענער און פרייער טיר, אז וואו אן אומגליק זאל עס קומען לערנען זיך ביי מיר, אז וואו א בראך זאל מען ביי מיר זיך אויסבארגן א טרער, אז וואו א שטראף זאָל איך דער עדות זײַן דער אײביקער? װי קען איך גלױבן דיר, אַז ס'איז נישטאָ אין דיר דער גלױבן אין דײַן אײגענעם באַשאַף? װי קען איך טרױען דיר, אַז בלױז צוליב אַ שפּיל ביסט אײַנגעגאַנגען מיטן שׂטן אַ געװעט און אײַנגעשטעלט מיך אינעם קאָן אױף פּוסטן, בלינדן טראַף? איז ווינציג דיר געווען מיין תמימות'דיגער אפשיי, מיין פאלן כורעים פאר דיין שטראלנדיגן אנגעזיכט ביי יעדן נייעם אויפגאנג פון טאג'ס ליכט. איך בין געוועזן גאנץ אין פיל און פרייד פון מיינע טעג, איך בין געוועזן גאנץ נאך אין מיין פיין און צער, נאר איצט בין איך געשפאלטן ווי א קרוג פון ליים, ווייל כ'זעה נישט מער קיין זין אין רצון דיינעם, האר. וואלסטו געפריווט מיך און געשלאגן מיט דיין צארן, כדי מיך ווי א פאן פון אומגליק אויפצוהויבן דאס פאלק זאל זיך אין לייד מיינעם זאל דערקענען און דערזען, זאל קומען פארכטיקייט איבער א יעדן צווייפלער, און אפטרעניקע זאלן ניי געבוירן ווערן אינעם גלויבן. וואלסטו מיך כאטש געלאזן ביי מיין ליידן. איך זאָל פֿאַרדאָפּלען זיך, פֿאַרטױזנטפֿאַכן אין מײַן פּײַן, כּדי כ'זאָל דעם באַשײד פֿון דײַנע טוּונגען באַנעמען און פֿאַרשטײן. נאָר דו, דו אַלץ אַרומנעמענדער גרױסער האַר, דו, װאָס שטײסט איבער יעדער פֿרײד און איבער יעדן צאַר, דו ווילסט אז ס'זאל זיך שפיגלען ווי אמאל אין אויג מיינעם דאס בלאו פון הימל און דאס גראז פון טאל, כ'זאל מיט א שמייכל תמימות'דיג און שטיל פארשטעלן דאס געוואוי אין מיר יענעם געבריל ווען ס'האט מיין לייב געוויינט מיט אייטער און מיט קרעץ. ווילסט כ'זאל פארגעסן אלץ? פארקנסן זיך אויפסניי צו דעם וואס שטייט אין בלינדער זיכערקייט מחוץ א יעדן וויי? איצט פיר איך אויך א שפיל מיט דיר. איך טו זיך אן די שבת'דיגע קליידער. איך טו זיך אן דעם יום טוב אויף מיין פנים. און ברענג דיר כל-ערליי קרבנות, און רייכער וויירעך אויף מזבח, עס זאל זיך דאכטן דיר פון אלע די סימנים, אז כ'בין נאך אלץ דער איוב, איוב פון אמאל. איך אבער בין שוין צוגעקומען

איצט וועל איך ליינען קלענערע לירישע לידער פון מיין בוך באשערטקייט וואס איז ארויס אין מאנטרעאל קאנאדע אין יאר טויזנט נײַן הונדערט נײַן און פֿערציק. קרעלן. שענק מיר מיין פריינט א בייטשל קרעלן. מיין נאקעדיגער האלדז בענקט צו בורשטינען גלאטע געלע

ווי דער באַריר פון דיינע פינגער, ווי דיין וואָרט אין דער שטיל. מיין האַלדז איז אַזוי אומבאַהאָלפן נאַקעט, ווי אַ הילפלאָזער שריי אין מדברדיקן רוים. שענק מיר, מיין פריינט, אַ בייטשל בורשטינען, טרערן פאַרשטיינערטע פון אַמאָליקן בוים. צווישן מיין ליפּ. צווישן מיין ליפּ און דיין האַרץ, אַזוי קליין איז דער שטח. פון מיין ליפּ צו דיין האַרץ איז דער וועג אַזוי ווייט, אַז אַ וואָרט קאָן דאָ ווערן פאַרבלאָנדזעט און ס'דאַרף האָבן די טרער אַ געלייט. ס'איז די נאַכט אַזוי נאָענט. אין דיין בליק, אין דיין אטעם, און ס'איז היימלאז מיין שמייכל אין דער שעה פון באשייד, ווען עס מיידן זיך אויס די פארשעמטע מזלות, און ס'דארף האבן די טרער א געלייט. ס'חשבונ'ען זיך אויף דיין וואנט מיין פאראיינזאמטער שאטן. בלויז דאס שווייגן אליין גייט דעם מארגן אנטגעגן. ס'איז די שוועל ווי א שניט. און ס'איז טרויעריג גוט אז די לעשנדע שטערן וועלן גארנישט נישט פרעגן. א ניי קלייד איך האב זיך אנגעטוהן היינט צום ערשטן מאל נאך זיבן לאנגע יאר א ניי קלייד, נאר ס'איז צו קורץ פאר מיין טרויער און צו ענג פאר מיין לייד. און ס'איז א יעדער ווייס גלעזערנער קנאפ ווי א טרער וואס פליסט פון די פאלדן אראפ פארשטיינערט און שווער. עס איז מיין האנטגעלענק. עס איז מיין האנטגעלענק געווארן אזוי דין און שמאל, אז דאכט עס וואלט דיין בליק געווארן אים צו שווער, און וואלסט געקענט ארומנעמען עס גאנץ ווי מיט א באנד, בלויז מיט איין איינציגער פליסנדיגער טרער.

נאר די טיפע שמאלע ליניעס פון די דלאניס, ווי אדערן אויסגעליטענע, דורך וועלכע ס'רינט ארויס דאס גליק, פליסן נאך אלץ צו ווייטע אומבאקאנטע ברעגן און זוכן דיינע ליפן, דיין שמייכל און דיין בליק. שפעט הארבסט. דער נעפל איבער מיר איז ווי א גראער טרוים. און היימלאז זענען היינט געווארן אלע שטערן. אריינגעפרוירן אין דעם ערשטן הארטן בלויען פראסט. עס הענגען אויף די צווייגן זייערע שטילע טרערן.

עס פורעמט אויס דער פראסט אין ערד ווי אויסגעהאקט אין שטיין די שפורן פון א בארוועס קינד וואס איז דא היינט פארביי. זיי וועלן בלייבן שוין אזוי א גאנצן ווינטער שטאר א נעסט פאר שטערן פאלנדע א נעסט פאר ערשטן שניי. דורות, מיין מאמע האט ליב געהאט אן אנדערן און איז געווארן דאס ווייב פון מיין טאטן. ס'האט יענעמ'ס בילד פארגעלט פארבלאסט פון לאנגע יארן, געשמייכלט פון איר אלבום סאַמעטענעם אַלטן, ווען זי האָט אויסגענייט אַ האַנטעך, אַ סערוועט, אין רויטן זייד אַריינגעשטיקט איר בענקשאַפט, איר באַגער, פלעגן לויפן די שטעך, ווי שמאָלע ריטשקעס בלוט, באַזילבערטע, באַזוימטע מיט איר שטילער טרער. מיין באבע, ווער קען היינט פארשטיין דאס לעבן פון א באבע, כ'געדענק בלויז ציטערדיגע הענט און שמאלע בלויע ליפן, ווער קען עס וויסן היינט צי ס'האט מיין זיידע שייע זי געליבט, ווי שווער עס איז געווען איר גליק און וואס זי האט געליטן. ס'איז פון איר נישט פארבליבן קיין בריוו, קיין שטיק פאפיר, נאר טעפ פארדראטעוועט אויפן בוידעם, עדות שטומע פון געוועזענער וואר. ווען ס'איז איר מאן געשטארבן איז זי געבליבן אן אלמנה יונגע מיט פינף קינדער. דער יונגסטער זון א יתומל פון קנאפע זיבן יאר האט זי איינגעפלאנצט א סאד, א סאד געדיכט און ברייט, ביימער אין שורות גלייכע, איינס ביי איינס גערייט, כדי ארומצונעמען ס'נייע נאקעדיגע הויז און איר אייגענע גרויסע איינזאמקייט. און איך, מיין טאכטער איז עס אלט געווארן זעכצן יאר, גענוי ווי איך אין יענעם טאג פון יענעם חודש מאי, ווען ס'האט א שטילע שעה אריינגעפלאנצט אין מיר דאס וואונדערליכסטע ווארט, און ס'האט געשמעקט מיט ווייסן בעז, מיט פרילינג, און מיט שפּיל פֿון ווײַטן סאָלאָוויי. אַ פּעקל בריוו אין שאַנק, אַ שמאָלינק בענדל לידער, אָט דאָס אַלץ איז דאָס אַש פֿון מײַן לעבן. איצט זע איך גענוי. כ'בין געוועזן צו נאָענט פֿון מײַן גליק, בין איך געלאָפֿן אַלץ פֿאָרויס, אַלץ פֿאָרויס.

דער ווייטער סאלאוויי. און איצט וועל איך ליינען א ליד וואס איז נאך נישט אריין אין די מיינע ביכער, ס'איז געווען געדרוקט אין קעמפער, פארשעם נישט מיין ווארט, פארשעם נישט מיין ווארט וואס רייסט זיך צו דיר, ווי דו הייסט נישט פארשעמען אן ארעמאנס האנט, ס'זאל נישט ווערן פארשפלט, ס'זאל נישט ווערן פארטריקנט ווי א ריטשקע אינמיטן פון שטיינער און זאמד. דערלאז נישט ס'זאל מוזן גיין אפריכטן גלות מיין ליד אין געבארגטן געלאטעטן העמד צווישן אייגענע און נאנטע, און קלאגן ווי שלמה דריי מאל וויי אויך מיין נאנטסטער האט מיך נישט דערקענט. האסט ביי מיר אלץ גענומען און פארביטן, פאריאושט, יעדעס יאר, יעדן טאג, יעדע שעה פון מיין זיין, ווי א משכון פארזעצט מיך אויף נישט אויפצומאנען ביי דעם שטויב און דעם אש פון פארברענטן געביין. האָסט מײַן קינדהײט פֿאַרפֿרעמד מיר דורך פֿלאַמען און רױך, די דערמאָנונג זיצט שבֿעה נאָך פֿאַרשניטענע יאָרן. נאָר דאָס װאָרט, נאָר דאָס ליד איז מיר אײגן, און ס'איז װי אַ חסימה, װי אַ גילדענע חסימה אױף דײַן גרױסן און הערלעכן שװײַגן. מיטן ליד, דער אָנהייב פֿון אַ ליד, ענדיק איך פֿאָרלייענען מײַנע לידער פֿאַר דער רעקאָרדירטער אַנטאָלאָגיע די שטים פֿון ייִדישן פּאָעט. דאָס ליד, דער אָנהייב פֿון אַ ליד, איז געווידמעט קאַדיע מאָלאָדאָווסקי. ס'איז אַנגסט. ס'איז אַנענדיקע שרעק.

עס איז בראשית'דיג און נישט דערקענט דער ברעג צו וועלכן שווימט אוועק דאס הארץ אליין. לאזט איבער אלץ וואס ליב, לאזט איבער היים און טרוים און גייט אנטקעגן דער פארקנסונג מיט דער פיין. ס'האט א געדאנק זיך איינגעקראלט אין בלוט מיט נעגל פון א רויב-פויגל

מיין ליבע רחל קארן, איר האט געענדיגט דאס ליינען אייערע לידער פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע, און איצט וואלט איך, מיט אייער דערלויבעניש, געוואלט אייך פרעגן אפאר פראגן וואס האבן צו טאן מיט פאעזיע בכלל און מיט אייער שאפן באזונדערס. איך ווייס, קארן, אז איר שרייבט ניט נאר לידער נאר אויך פראזע, און גוטע פראזע, אבער איך געדענק ניט, אז איך זאל ווען האבן געלייענט אייערס אן עסיי וועגן פאעזי, איז וואלט איך זייער שטארק געוואלט הערן וואס איר האט צו זאגן וועגן דעם ענין פאעזי, וואס האלט איר איז פאעזי, וואס איז אייער קריטעריע צו מעסטן וואס איז יא און וואס איז נישט קיין אמת'ע פאעזי, און וואס פאר א ראלע האלט איר דארף און קען שפילן פאעזי אין אונזער איצטיגן אידישן לעבן.
אונדזער פּאָעזיע, מע קען דאָך נישט זאָגן ס'איז אונדזער פּאָעזיע, פּאָעזיע איז בכּלל אַן אַלגעמיינער באַגריף, אויב זי שפּילט אַ ראָלע אין דעם לעבן פֿון אַ פֿאָלק, איז נישט נאָר ספּעציעל אין אונדזער פֿאָלק. וועגן, וועגן דעם צוגאַנג, וואָס איז מיר נענטער, וואס האלט איר איז פאעזיע? דאס איז זייער שווער צו ענטפערן קורץ וואס איז פאעזיע. קודם כל, מיר געפעלן די לידער וואס אפעלירן צו מיר. מסתמא בין איך אין דעם פרט זייער און זייער סוביעקטיוו. אז ס'זענען דא זאכן פארבארגענע לעבן וועלכע ס'גייען מענטשן פארביי באמערקן נישט, אט אזוי למשל א בוים אין זיין אייגענער פארלוירנקייט און איינזאמקייט שטייט אינמיטן פעלד, אדער א מענטש אין זיין פארשעמטקייט ערגעץ, קומט דער דיכטער און אנטדעקט אים, ער דערזעהט אים, ער דערפילט אים. איך וואלט עס געקענט פארגלייכן מיט די מעשה'לע וועגן דער שלאפנדיגער פרינצעסן וואס א בייזע מכשפה האט אמאל איינגעשלעפערט און ס'איז געוועזן נישט טויט און נישט לעבן, צווישן טויט און לעבן איז זי געלעגן און נאר דער האט זי געקענט אויפוועקן. מיט א קיש וואס האט אין זיך געטראגן גרויסע ליבשאפט. דאס זעלבע איז מיטן פאעט. זאכן וואס זענען ערגעץ-ווי אנטשלאפן, וואס זענען נאכנישט געקומען צו זייער אייגנטליכן אויסדרוק, צו זייער דורכברוך, דערזעט ער. ער קומט און ער אנטדעקט די זאכן אונטער די זיבן הויטן פון דער ווירקליכקייט, און וועקט זיי אויף צום לעבן מיטן קיש פון זיין ווארט. איצט האט זיך א גוט איך האב אייך געפרעגט פריער איר האט נאך אויף די פראגע ניט גענטפערט. האט איר עפעס א ספעציעלן קריטעריע לויט וועלכן איר מעסט פאעזיע? איר ווייסט אז איר זענט. אין אנגעזיכט פון א פאעטישער שאפונג, ווען איר ליינט לידער, ווי אזוי מעסט איר וואס איז גוטע לידער און וואס איז שלעכטע לידער? איך מעס זיי נישט, איך דערפיל זיי, מיט אלע מיינע חושים נעם איך זיי אויף, דאס איז פאר מיר די בעסטע מאס, ווען איך נעם אויף דאס ליד, הייסט עס אז ס'האט ערגעץ ווי אנגערירט אין מיר דאס וואס האט אליין געשטרעבט צו ווערן פאראייביגט מיטן ווארט פון אמת'ער פאעזיע.
אבער אויף אזא פראגע וואלט איך אפשר מער גענוי געקענט ענטפערן, וואסערע פאעזיע איז אייך מער צום געשמאק, די קלאסישע, די ראמאנטישע, צו די היינטיגע, די מאדערניסטישע פאעזיע?
אויב א ליד איז גוט איז עס אויף אודאי, ס'איז נישטא קיין שום דיפערענץ פאר מיר, ס'קען זיין קלאסישע פאעזיעס, ראמאנטישע און מאדערניסטישע, הגם איך וועל אייך זאגן אז פון די מאדערניסטישע ווערק איז זייער ווייניג האב איך ארויסגעפילט לידער וואס זאלן מיך קענען דערווארעמען, וואס זאלן מיך עפעס אריינפירן אזוי אין א טראנס, אין אזא וועלט וואס דעקט זיך, שליסט זיך אויף פאר מיר דורכ'ן ווארט, דורכ'ן פאעטישן. זייער ווייניג, ווייל די לידער, זיי האבן פארם, זיי האבן געדאנק און געדאנקליכקייט און בילדער. אבער עפעס פעלט דארט, עפעס, אפשר דער צעמענט פון א געפיל, איך מיין נישט די סענטימענטאלע לידער, אבער עפעס א אינטימע פארבינדונג, די אינטימיטעט מיטן סוזשעט. איז געפינט איר עס מער אין די קלאסישע לידער ווי אין די מאדערניסטישע? מער אין די קלאסישע אין די ראמאנטישע. ווער פון אט די קלאסישע און ראמאנטישע פאעטן זיך האט איר מער געליינט און זענען אייך מער צום הארצן? איך מיין פון דער וועלט ליטעראטור. וועלט ליטעראטור און אידישער ליטעראטור. די ערשטע לידער זענען געוועזן אדם מיצקעוויטש'ס, דעם פוילישן דיכטער'ס. זיי האבן אויף מיר געמאכט אן אומפארגעסליכן איינדרוק.
איז דאס געווען די שפראך אויף וועלכע איר האט צום ערשטן געליינט לידער, די פוילישע שפראך? יא, יא. איך האָב קײן ייִדיש נישט געקענט. און חוץ מיצקעװיטשן האָט איר נישט קײן אַנדערע באַליבטע פּאָעטן אין דער װעלט-ליטעראַטור. אָ, שפּעטער, איך האָב דעמאָלט געלײענט בלױז פּױליש, שפּעטער טוװים, לעשמיאַן, געװיסע לידער פֿון אַנטאָני סלאָנימסקי.

און ווער פון אט די דאזיקע פאעטן וואס איר האט איצט דערמאנט האט אייך צו מערסט באאיינפלוסט?
איך וועל אייך זאגן, איך בין געוועזן אין א קליין שטעטל, און איך האב געקענט ליינען בלויז דאס וואס כ'האב, ס'איז נישט געווען קיין ביבליאטעק וואס איז ערגעץ וואו ביי וועמען געווען אינדערהיים, איך האב נישט געהאט קיין אויסוואל, קיין אויסקלויב, איך האב נישט געהאט עפעס קיין פירנדיקע האנט וואס זאל מיך צופירן צו א געוויסן שרייבער, איך בין אליין אזוי נאכגעגאנגען. און דורכן צופאל זענען די ביכער געקומען אין מיינע הענט און איך האב זיך אויסגעקליבן פון די דייטשע האב איך דעם געלערנט האב איך שילער'ס באלאדן זענען מיר זייער געפעלן געווארן אין דער יוגנט. און ווען האט איר אנגעהויבן צו ליינען לידער? די לידער האב איך אנגעהויבן בלויז די אין די כרעסטאמאטיעס אין די שולע. איר זענט געגאנגען אין א שול? יא.

אבער ווען זענען די ערשטע פאגראמען פארגעקומען אין לעמבערג ווען די פאלאקן האבן איבערגענומען גאליציען האב איך דערפירט אז איך קען נישט שרייבן אין דער שפראך פון די מענטשן וואס שלאגן וואס באליידיגן. אבער איך האב געקאנט אידיש.

האָט מײַן מאַן מיר געברענגט די ערשטע ייִדישע ביכער, און איך האָב זיך אָנגעהויבן לערנען לייענענדיק.
ווער זענען געווען די פּאָעטן וואָס אײַער מאַן האָט אײַך געבראַכט צו לייענען די ביכער? איך דעמאָלט לייוויקס, מאַני לייבס, און איך געדענק אַז איך האָב זיך אָנגעהויבן צו לערנען אויף פּינסקיס אַ דראַמע.

אין דעם טראַדיציאָנעלן. יאָ, ס'איז געוועזן אין דעם טיטל, געדענק איך, אַפילו אין פּויליש אַלט. און דער, דער וואַלד האָט זיך טרויעריק צערוישט. אויף פּויליש איז עס. אויף פּויליש. A bór żałośnie zaszumiał. אַזוי האָט עס געקלינגען זייער שיין.
און איז, האט ער אנגעהויבן צו שרייבן לידער פאר איידער ער האט אנגעהויבן צו שרייבן פראזע? יא. און ווען האט ער אנגעהויבן צו שרייבן פראזע?
פראזע האב איך אנגעהויבן צו שרייבן אן ערך ווען איך בין שוין אלט געוועזן א אכצן יאר. איר האט נישט געשריבן פראזע אין קיין אנדער שפראך חוץ אידיש? פויליש. אויך פויליש. יא.

ווען איך שרייב לידער שרייב איך נישט קיין דערציילונג. מיט וואס דערקלערט איר דאס? איך וועל דאס דערקלערן מיט דעם אז א ליד איז עמאציע, געפיל. דאס איז אזוי ווי א קורצשלוס פון אנגעזאמלטע פריער און נייע איבערלעבונגען, און ס'קומט מאמענטאן צום אויסברוך און צום דורכברוך. טיילמאל איז עטליכע טעג פיל איך עס אין בלוט, עפעס א ריטם. איך גיי און איך פיל דעם ריטם, איך קען נאך נישט די ווערטער, איך קען נאך נישט דעם תוכן, נאר עפעס א ריטם, ס'וואקסט דא, ס'וואקסט, און איך ווער זייער אומרואיג, און איך קען מיר קיין ארט נישט געפינען, און איך ווייס נישט וואס עס פעלט מיר. ס'נעמט טיילמאל עטליכע טעג, טיילמאל אפילו וואכן, און ענדליך קומט.

נישט דאס וואס איך מוז אנשרייבן, עפעס ווי א קראפט וואלט מיך גענומען ביים קראגן און צוגעפירט צום שרייבטיש. און וואס גיט אייך א טיפערע עמאציאנעלע איבערלעבונג, דאס אנשרייבן פון א ליד אדער דאס אנשרייבן פון א דערציילונג? ס'וואלט, מ'וואלט געקענט זאגן א ליד, ווייל דאס איז ווייל גיכער, ס'ווערט גיכער אנגעשריבן און איך זע עס שוין, און איך דערפֿיל עס שױן, װײַל די פּראָזע מוז דאָך זײַן אַ לאַנגער פּראָצעס פֿון אָנװאַקסן, אָבער איך האַלט, אַז דעמאָלט, װען איך האָב עס אָנגעשריבן, שױן איז די זעלבע באַפֿרידיקונג. װאָלט איר געזאָגט, אַז דאָס שרײַבן לידער איז אַ העכערע קונסט, װי דאָס שרײַבן פּראָזע? נײן. איז עס א מער אינטענסיווערער פראצעס פון שרייבן? מער אינטענסיוו, דאס איז עס. מער אינטענסיוו, איר האט עס ארויסגעברענגט זייער ריכטיג. און איצט וואלט איך אייך געבעטן איר זאלט מיר זאגן אויף וואס פאר א געביט האלט איר האט איר מער אויפגעטון, מער אריגינעלס בייגעטראגן צו דער אידישער ליטעראטור, אויפן געביט פון פראזע צו אויפן געביט פון ליד?
עס איז מיר קלאר, דערפאר ווייל איך האב נישט דעם ראמאן וועלכן כ'האב אנגעשריבן פאר דער מלחמה פארענדיגט און ער איז צעשטערט געווארן. וואלט איך דעם ראמאן געהאט וואלט איך מיר געקענט אפגעבן א דין וחשבון, פארגלייכן, אבער אזוי ווי די סיטואציע זעהט איצט אויס האב איך מער לידער ווי פראזע.
און איר האלט אז איר האט מער בייגעטראגן מיטן ליד ווי מיט די דערציילונג? יא, אבער איך האלט אז דער ראמאן וועלכער איז פארלוירן געווארן איז געווען דאס בעסטע וואס כ'האב ווען ס'ניט אנגעשריבן, נישט דערפאר ווייל ער איז מער נישטא, אבער אזא געפיל האב איך געהאט, ס'איז געווען א רייף ווערק. וואלט איר מיר געזאגט וואס אויב איר האלט אז אייערע לידער, די ערשטע לידער וואס זענען, יעדנפאלס די ערשטע וואס איך האב געליינט וואס זענען ארויס אין אייער ערשטן בוך, זענען געווען א מין סינטעז צווישן ליד און דערציילונג, איך מיין די עפישע, די שילדערונגס לידער. איך האב געשריבן וועגן דארף, און דאס לעבן אין דארף איז שווער,
האב איך געפילט אז דאס ליד דארף אויך גיין ווי אויף גראדעס, אזוי ווי דער וואגן וואס גייט אין דארף. צו שרייבן עס אין א לייכטער פארם וואלט געהאלטן, וואלט געמיינט אז דאס גאנצע לעבן איז עפעס אריינגעפרעסט געווארן אין אזעלכע שיינע לייכטע פארמען, אזוי ווי מען זעהט זי דורכן וואגאן, דורכן פענסטער פון א וואגאן, אדער אזוי ווי ס'זעהן דאס לעבן אין דארף די טוריסטן. מען זעהט דעם הימל. די לאנקעס, מען שעפט נחת, אבער דער פויער, דער וואס ארבעט, ער קוקט אויפן הימל בלויז צו זעהן אויב ס'וועט זיין א כמארנער טאג און מען וועט נישט קענען ארויסגיין אין פעלד זייען אדער בראנעווען אדער שניידן, ס'איז אין פארבינדונג מיט עפעס אוטיליטארעס מיט דעם ממשות'דיגן לעבן. ס'איז נישטא די פארגאפטקייט ביי א פשוט דארפס מענטש, ס'איז נישטא די לייכטקייט פון צוגאנג, ס'איז אחריות און שווערע הארעוואניע. אט וועל איך אייך זאגן, א ארבעטער אין שטאט, ווי שווער ער זאל נישט ארבעטן, ווען ער האט א פרייען טאג,

דעם מין מענטש אין דער דאָזיקער ריכטונג איז מײַנע לידער, אויב וועלנדיק אויפֿכאַפּן דעם ריטם פֿון דעם דאָרפֿישן לעבן, האָבן געמוזט אין דער פֿאָרם עס איבערגעבן.
איז דאס ביי אייך געווען אזוי יא באוואוסטזיניג צוגעגאנגען ווי איר האט עס איצטער דערציילט, צו איז דאס געווען מער א אינטואיטיווער פראצעס?
היינט קען איך אייך נישט זאגן צו דאס איז געווען אינטואיטיוו, היינט קען איך באמת נישט זאגן, נאר כ'האב זיך איבערצייגט אז שרייבנדיג אנדערע לידער מיט אנדערע סוזשעטן האב איך זיך באנוצט מיט גראם, מיט גראמען, און דא האב איך די גראמען אויסגעמיט.
איך האב זיי באוואוסט אויסגעמיט. איר האט געלייגט מער דעם טראפ אזוי צו זאגן אויף דעם סוזשעט, אויפן בילד, מערער ווי אויף דער מוזיק און אויף די ראפינירטקייט פון פארם. יא.